זאגט די הייליגע גמרא, נעם עס אראפ פון ספיקער, אונז האלט מיר, ווי האלטן מיר? און אה, אונז האלט מיר דף טז עמוד ב' פון אונטן, ממש די לעצטע שורה, אינמיטן די סדר התפילות וואס די הייליגע אמוראים פלעגן מתפלל זיין סוף דאווענען, און די אלע תפילות קענען אונז ווייל שמחת תורה ביי נעילת החג, געווענטליך לערנט מען פאר די אלע תפילות. זאגט די הייליגע גמרא, רב ספרא, טז עמוד ב' די לעצטע שורה. רב ספרא, ניין ניין, ביז דערווייל קענסטו נעמען די גמרא, די פינטלעך, רב ספרא, בתר צלותיה אמר הכי. יהי רצון מלפניך השם אלקינו שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, זייער אינטערעסאנטע רשי, רשי זאגט אז כשהשרים של מעלה יש תגר ביניהם ווען מען קריגט זיך אויבן אין הימל איז תיכף יש קטטה בין האומות, שאפט זיך א מחלוקת צווישן די פעלקער דא אונטן, אויף דעם איז מען מתפלל אז דער אייבערשטער זאל משים שלום זיין צו מונע זיין סיי וועלכע מלחמות צווישן מדינות בין התלמידים העוסקים בתורתך, און צווישן תלמידים וואס קומען אין בית מדרש קען זיך אויך אמאל מאכן א ריפט בין עוסקים לשמה ובין עוסקים שלא לשמה, דאס זענען צוויי סארטן תלמידים, די וואס לערנען לשמה און די וואס לערנען שלא לשמה, וכל העוסקים שלא לשמה יהי רצון שיהיו עוסקין לשמה אז זיי זאלן אנקומען צום מדריגה פון לערנען לשמה, רבי אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי, האט ער געזאגט אזוי, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתעמידנו בקרן אורה, אמאל איז דא א טונקעלע צימער און ס'איז דא איין ריי אוו לייט, איין ווינקל, איין זווית אורה ווי רשי טייטשט וואס איז לעכטיג, און ער האט מתפלל געווען אז אונז זאל מיר שטיין אין די זווית אורה און זאל מיר האבן קלעריטי, אפילו מ'איז אין גלות, אפילו ס'איז טונקל, כ'קען נישט דענייען די פאקט אז ס'איז טונקל איבעראל, באט איך זאל האבן די קלארע וויזשן ואל תעמידנו בקרן חשכה לייג מיך נישט אריין אין א טונקעלע קארנער ואל ידוה לבנו אונזערע הערצער זאלן נישט וויי טון ואל יחשכו עינינו אונזערע אויגן זאלן נישט זיין טונקל איכא דאמרי הא ר' המנונא מצלי לה אז דאס איז געווען די תפילה פון ר' המנונא ור' אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי האט ער געזאגט אזוי רבון העולם גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך בעצם מצד אונזער רצון מצד אונזער ווילן אונזער מח וואס פארשטייט אז מען דארף טון רצון השם, איז ווילן אונז טון וואס מען דארף טון, ומי מעכב שאור שבעיסה, ס'איז אלץ דא די טעמפטעישאן, ס'איז אלץ דא די משיכות וואס ציט א מענטש צו פלעצער ווי בעצם ווייסט ער אז ער דארף נישט דארט זיין, ושעבוד מלכיות, און נאך איז דא פשוט טעכנישע פראבלעמען, אז מ'איז אין גלות, יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, זאלסט אונז מציל זיין פון די יד המלכות, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם רבא, די הייליגע אמורא רבא בתר צלותיה אמר הכי זאגט אזוי, אלקי עד שלא נוצרתי איני כדאי, פאר א מענטש ווערט באשאפן איז נישט כדאי די גאנצע זאך ער זאל באשאפן ווערן, אזוי ווי די גמרא זאגט נוח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, איך האב נישט בעצם קיין חשיבות, עפר אני בחיי, א מענטש איז עפר, קל וחומר במיתתי וואס דעמאלטס ווערט די גוף צוריק עפר הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, כ'בין מכיר אז כ'בין גארנישט, כ'בין מכיר אז כ'בין מלא בושה וכלימה, וועגן דעם יהי רצון מלפניך השם אלקי שלא אחטא עוד, כ'זאל נישט זינדיגן, ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים, שטעלט דער מהרש"א צו די גמרא וואס אונז האבן שוין געהאט אין פריערדיגע בלעטער, אז א מענטש וואס איז מתבייש מצד זיין עבירות, מוחלין לו כל עוונותיו, דא איינמאל כ'האב געזאגט כ'בין ככלי מלא בושה. דעמאלטס קומט שוין אטאמאטיש אז ס'זאל זיין מרק ברחמיך הרבים, רש"י טייטש א לשון פון כלה, כלה והתם, א לשון פון פארלענדן, פון ענדיגן, אז מיינע עבירות זאלן זאלן פארלענדט ווערן, אבל לא על ידי יסורים וחלאים רעים, שטייט שוין אין ספרים, א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן אז ווען מען טרעפט אין מסכת יומא אז ס'איז דא זאכן וואס מען דארף האבן תשובה און מען דארף האבן יסורים, דאס איז אלעס אן תפילה, למשל אויף יום כיפור שטייט אז. דאס און דאס איז תשובה מכפר און יסורים נעמט עס אוועק אינגאנצן, אבער מיט תפילה קען א מענטש פועל'ן אז ס'זאל זיין לא על ידי יסורים וחלאים רעים והיינו ווידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכיפורי, די תפילה וואס רבא פלעגט זאגן יעדן טאג האט רב המנונא געזאגט יום כיפור און אזוי פירן מיר זיך אונז. זאגט די גמרא ווייטער מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי דאס איז די אלקי נצור מיט וואס אונז ענדיגן מיר שמונה עשרה אלקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, מיין היט מיין צינג זאל נישט רעדן קיין שלעכטס, ושפתי ושפתותי, שטייט דא די לשון מדבר מרמה, פון רעדן פאלשערהייט, פון זאכן וואס זענען נישט הונדערט פראצענט אמת, א מענטש זאל נישט האבן קיין טוויסטעד מיינד, ער זאל נישט ווי מען זאגט טרייען צו בייגן דעם אמת, ולמקללי נפשי תדום, דא דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען לערנען, אדער מקללי נפשי, דער וואס שעלטן מיין זעהל איז. תדום, זאלסטו זיי פארשווייגן, פשט איז דער תדום גייט ארויף אויף די וואס שעלטן, אדער קען מען לערנען ולמקללי נפשי תדום אז א מענטש זאל אנקומען צו אזא מצב אז ער קריגט זיך נישט צוריק, ער איז א בולם פיו בשעת מריבה, ער פארבייסט זיך די ליפן, און ער ווערט נישט אגריוועיטעד און ער מאכט זיך נישט צוטון פון די וואס גייען קעגן אים, ונפשי כעפר לכל תהיה, פשט איז עס א לשון פון ענווה, אז ונפשי כעפר לכל תהיה איך זאל זיין ביי מיר ווי גארנישט, תוס' איז נישט אזוי צופרידן פון ונפשי כעפר לכל תהיה צו זאגן א מענטש זאל זיין ווי עפר, א מענטש דארף האבן א געוויסע סעלף ווארט, דאס איז נישט, תוס' האט פארשטאנען אז דאס איז נישט קיין תפילה, וואס לכל תהיה יעדער איינער זאל טרעטן אויף מיר, תוס' זאגט אז ס'איז א תפילה אז פונקט אזוי ווי עפר איז אינו מקבל כליה. עפר האט א א זייער א שטארקע קאנסיסטענסי, ס'בלייבט, ס'איז א זאך וואס וואס מ'קען נישט פארלענדן, און אזוי אויך איז א מענטש מתפלל אז זיינע קינדער אז זיינע קינדער און זיינע דורות זאלן לא יכלה לעולם. זאגן אונז ווייטער, פתח לבי בתורתך, עפן מיין הארץ אין דיין תורה ובמצותיך תרדוף נפשי, מענטש זאל זיין א רודף אחר המצוות. איז דא איז די נוסח אביסל אנדערש ווי אונז זאגן מיר ותצילני מפגע רע, מיצר הרע, ומאישה רעה פון א שלעכטע פרוי, די יעבץ פרעגט שוין וואס איז שייך צו מתפלל זיין אויף א אישה רעה, יעדער האט וואס ער האט, און ער ענטפערט דריי תירוצים, די ערשטע תירוץ וואס ער ענטפערט איז אמאל איז דא א מענטש האט א גוטע פרוי און זי ווערט נחמץ, זי האט א טשעינדזש אוו הארט און זי הייבט אן ווערן א שווערע פרוי, צוויי זאגט ער אז אמאל איז דא וואס די פרוי שטארבט און מען דארף חתונה האבן מיט א צווייטן, איז מען מתפלל אז אויב כ'וועל אמאל אנקומען אזא מצב זאל זאל עס זיין נישט קיין אישה רעה, ותצילני מאישה רעה. אמאל איז עס געווען א שכיח'דיגע זאך, צאנזער האט געהאט עטליכע ווייבער, ס'האט זיך געקענט מאכן אזעלכע זאכן. די דריטע תירוץ זאגט ער אז בכלל, בלאו הכי אז זיי פלעגן חתונה האבן מיט מערערע פרויען, איז קען מען אלץ מתפלל זיין ותצילני מאישה רעה, אויב וויל איך נאכאמאל זיין אין שידוכים און איך גיי חתונה האבן מיט נאך א פרוי, זאל איך פון דעם ניצול ווערן. אונז האבן שוין געהאט נעכטן אז איינע פון די תפילות איז געווען באהבה ואחווה שלום ורעות, אז א מענטש איז מתפלל באהבה, דאס איז אויף די אהבה בין איש לאשתו אז ער זאל האבן שלום בית. ווען אונז האבן געלערנט די גמרא מוצא אני מר ממות האבן אונז אויך געלערנט אויף אזא וועג, אז א מענטש, מען זאגט אים זאלסט וויסן אז א רילעישאנשיפ קען זיין מצא אדער מוצא און געדענק על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא זיי אייביג מתפלל אויף דיין שלום בית האמיר שוין דריי גמרות אז ס'איז א זאך אויף וואס א מענטש דארף מתפלל זיין ומכל רעות המתרגשות לבוא בעולם וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם און דא ענדיגט ער די תפילה יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. סאו אונז האבן שוין אויבן געהאט א מימרא פון רבי יוחנן, די זעלבע מימרא וואס זאגט עס אז זיין סמיכות איז אז מען הייבט אן מיט השם שפתי תפתח, די גמרא זאגט דארטן אז ס'איז א חלק פון תפילה, זאגט דארטן די גמרא אז די דאווענען ענדיגט זיך מיט יהיו לרצון, און די פוסקים האבן א שאלה צו למשל א מענטש וויל זאגן תפלות ותחנונים אדער למשל קדיש און קדושה, ער האט שוין געענדיגט המברך את עמו ישראל בשלום, צו ער מעג עס זאגן פאר יהיו לרצון אמרי פי, איז דא וואס זאגן פון אז פון די גמרא זעט אויס ווי ער שטעלט עס נאך אלעם, למעשה אונזער מנהג איז אז מען זאגט צוויי מאל יהיו לרצון, מען זאגט יהיו לרצון תיכף נאך המברך את עמו ישראל בשלום, און אזוי האב איך שוין ווי כאילו געענדיגט שמונה עשרה, אז די בעל תפילה וועט אנקומען צו קדיש אדער קדושה וועל איך קענען מיטזאגן, און נאכדעם וואס מען זאגט די די תפילות פון אלוקי נצור און עשה למען שמך, די אלע זאכן וואס מען זאגט, זאגט מען נאכאמאל יהיו לרצון אזוי ווי מען זעט דא די נוסח. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא סיי א תענית יחיד סיי א תענית ציבור בתר דמצלי אמר הכי, נאך שמונה עשרה פלעגט ער זאגן אזוי, רבון העולמים, גלוי לפניך בזמן שבית המקדש קיים, אדם חוטא מקריב קרבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו, ס'איז נאר דא א קליינע חלק פון א קרבן וואס דאס גייט ארויף אויפן מזבח ומתכפר לו און ס'ברענגט אים א כפרה, ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט, כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח, ותרצני, און איך זאל מיט דעם ווערן פארצייעט. רבי יוחנן כי הוה מסיים ספרא דאיב. ווען ער פלעגט ענדיגן לערנען ספר איוב אין בית מדרש אמר הכי האט ער געזאגט אזוי, סוף אדם למות, די סוף פון א מענטש איז צו שטארבן, סוף בהמה לשחיטה, סוף פון א בהמה איז צו ווערן געשאכטן, והכל למיתה הם עומדים, יעדע לעבעדיגע זאך רוקט זיך יעדן טאג א טאג נענטער צו זיין לעצטן טאג, אשרי מי שגדל בתורה, וואויל איז פארן מענטש וואס ער וואקסט אין תורה ועמלו בתורה, און ער מוטשעט זיך אין תורה ועושה נחת רוח ליוצרו, און ער שאפט א נחת רוח פאר זיין באשאפער, וגדל בשם טוב, ער וואקסט מיט א גוטן נאמען, ונפטר בשם טוב מן העולם, און ער גייט אוועק פון די וועלט מיט א גוטן נאמען, ועליו אמר שלמה, טוב שמן, טוב שם משמן טוב, ויום המות מיום הולדו, אז אז ווען א מענטש ווערט געבוירן, איז דאך, ווייסט מען דאך נאכנישט וואס וועט זיין מיט אים, ווען ס'איז יום המות, די מענטש האט אויפגעטון וואס ער דארף אויפטון, ער האט אקאמפלישט וואס ער דארף אקאמפלישן, איז עס, אין א געוויסע בחינה, איז עס א א א בעסערע טאג ווי די טאג וואס ער איז געבוירן געווארן, ווייל דעמאלטס איז נאך אלץ מוטל בספק, יעדע רשע איז איין טאג געבוירן געווארן. כ'ווייס נישט וואס גייט זיין פון א מענטש, און מ'זעט א מענטש עס איז טוב שם משמן טוב איז עס ווי מ'זאגט א א גרויסע דערגרייכונג. זאגט די גמרא ווייטער מרגלא בפומיה דרבי מאיר גמור בכל לבבך ובכל נפשך לערן מיט דיין גאנצע הארץ לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי על דלתי תורתי נצור תורתי בלבך, היט אפ דיין תורה אין הארץ, א לכאורה זעהט אויס אז מ'מיינט דא חזר'ן, ונגד עיניך תהיה יראתי, אלץ האבן מורא שמים פאר דיינע אויגן, שמור פיך מכל חטא, וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון, און דעמאלטס ואני אהיה עמך בכל מקום. מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה, דאס איז עפעס א אינטערעסאנטע גמרא, מ'קען עס לערנען אויף צוויי וועגן, לאמיר זעהן. די תלמידי חכמים פון די שטאט יבנה פלעגן זאגן צווישן זיך, אני בריה וחברי בריה, איך תלמיד חכם, איך בין א בריה, און ווי רשי זאגט איך בין א מענטש און איך קען מבחין זיין בין טוב לרע, וחברי און מיין חבר וואס איז נישט דער תלמיד חכם, דער ארבעטס יונגערמאן איז אויך בריה, ער איז אויך א מענטש וואס קען מבחין זיין בין טוב לרע, אני מלאכתי בעיר, איך האב עס אין א געוויסע זין גרינגער, איך דארף נישט ארויספארן פון שטאט, והוא מלאכתו בשדה, ער דארף גיין אין פעלד, און ער דארף גיין ארבעטן, אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו, אונז ביידע שטייען מיר אויף צופרי, אונז ביידע האבן מיר זאכן צו עקאמפלישן היינט. אן אינטערעסאנטע זאך איז, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, ער זוכט נישט אריינצוקומען אין מיין ליין, כך אני איני מתגדר במלאכתו, איך זוך נישט אריינצוגיין אין זיין ליין. ושמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט, אפשר ס'איז איין וועג וויאזוי מ'גייען מיר לערנען דא איז אזוי, ווי ס'זעט אויס פון רשי, שמא תאמר און אפשר וועסטו וועלן זאגן אז מיין חבר איז גערעכט פארוואס ער קומט נישט אין בית מדרש לערנען, ווייל ער ווייסט דו ביסט א גרויסער תלמיד חכם, דו גייסט לערנען אַכצן שעה, דו גייסט ענדיגן אלע קצות'ן, און דו גייסט זיך פארהערן אויף ד' חלקי שולחן ערוך, ער ווייסט אז ער האט נישט די מינס, ער קען קומען לערנען אביסל עין יעקב, אביסל משניות, ער קען נישט דעליווערן דאס וואס דו דעליווערסט, ממילא ער פילט ווי ער באלאנגט בכלל נישט אין בית מדרש, ער איז נישט דיין קאמפעטישן, אויף דעם איז דער תירוץ שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים, וואס ער קען דעליווערן דאס איז נישט נוגע, ער דארף טון זיינס און קומען לערנען וויפיל ער קען און ער וועט באקומען די זעלבע שכר ווי מיר, דאס איז איין וועג וויאזוי מען לערנט, אז ס'איז א תביעה, ס'איז א טענה אויף דער וואס דרייט זיך ארויס פון בית מדרש ווייל ער פילט ער קען נאר מצליח זיין אויפן סטאק מארקעט, ער קען נישט מצליח זיין אין בית מדרש, און דער תירוץ איז אז אז די הצלחה אין בית מדרש דאס האט שוין נישט מיט דיר, דאס האט שוין מיטן אייבערשטן, דו דארפסט קומען און טון וואס דו קענסט, אנדערע זאגן אז מען דארף עס לערנען. אביסל אנדערש, ושמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט, אז אזוי ווי מ'קומט דא פארענטפערן דעם דעם בעל הבית, וואס מיינען אז איך בין מער פון אים, די תירוץ איז אז ניין, אונז זעמער ביידע גלייך, ווייל אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון, יעדער מענטש שטעלט דער אייבערשטער אויס צו עס זאל זיין א כולל אינגערמאן צו זיין א ארבעטס אינגערמאן, און ווילאנג א מענטש טוט ריכטיג און מיינט ריכטיג איז איז עס חשוב אין הימל. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, מרגלא בפומיה דאביי, לעולם יהא אדם אדם ערום ביראה, א מורא'דיגע אינטערעסאנטע רש"י, לאמיר אפשר אריינקוקן אינעם לשון, להערים בכל מיני ערמה ליראת בוראו, צו זיין א ירא שמים, צו קענען זיין קאנסיסטענטלי א ערליכע איד, מוז מען זיין מורא'דיג מורא'דיג שרוד און שארף, און פשוט אויפקומען, אזוי זאגט רש"י, פשוט אויפקומען מיט תחבולות, וויאזוי צו קענען זיין, פארוואס? ווייל ס'איז זייער גרינג צו ווערן פארשלעפט, א מענטש נעמט זיך אונטער א קבלה טובה, אויב גייט ער נישט אריינלייגן די עפפארט אזוי ווי אין עני אנדערע ביזנעס אינאישעטיוו וואס ער לייגט אריין, גייט עס צעוואסערט ווערן. מענה רך משיב חמה, אז א מענטש ענטפערט ווייך און רואיג צו א צווייטן איז משיב חמה, מען טוט אים בארואיגן יענעם'ס צארן, עס האט זיך נאך קיין מענטש נישט בארואיגט ווען מען האט אים געזאגט בארואיג דיך, א מענטש בארואיגט זיך ווען ער זעט יו קאם פארווארד אז דו רעדסט צו אים מיט רעספעקט, ס'איז מענה רך. מרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם, די מפרשים זאגן אז ס'איז דא א ספעציעלע דגוש אויף עם אחיו ועם קרוביו, אמאל איז גרינגער צו זיין בשלום מיט א חבר אין בית מדרש וואס איך האב נישט מיט דיר און דו האסט נישט מיט מיר, העלאו האו אר יו, מ'גייט זיך ווייטער. מיט קרוביו, אויב ס'מאכט זיך א פאליטיק, מיט א שוואגער, מיט א ברודער, איז דארט דארף מען א א באזונדערע אזהרה אז א מענטש זאל זיין א מרבה שלום, עם כל אדם, מיט יעדן מענטש, ואפילו עם נכרי בשוק, אפילו אויף א גוי, א מענטש דארף מאכן א קידוש השם, ער דארף זיך מיט יעדן אויפפירן רעספעקטפול, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות, אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הקדימו אדם שלום מעולם, אפילו נכרי בשוק ווי די ט"ז לערנט מיינט עס אפילו א גוי וואס האט נישט געקענט, א גוי וואס האט געקענט איז דאך פשוט, א מענטש וועם מען קען פארוואס זאל מען נישט גריסן? אפילו א גוי וואס האט נישט געקענט, סתם א מענטש וואס איז אים דורך אויף די גאס, האט ער אייביג יעדן איינעם שיין באגריסט. מרגלא בפומיה דרבא, תכלית חכמה תשובה, מעשים טובים, תורה דארף אונז ערגעץ טראגן, עס דארף מאכן פון א מענטש עפעס, שלא יהא אדם קורא ושונה בועט באביו ואמו וברבו במי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, אז א מענטש לערנט און ער ער פירט זיך נישט אויף ווי ער דארף זיך אויפפירן, איז עס א ביוש, און מ'מיינט נישט אז ער גייט בפועל ממש בועט זיין, מ'מיינט אז ער איז נישט מחשיב די וועגן פון אביו ואמו ורבו איז אזוי ווי א בעיטה, און נישט דאס איז די כוונה ווי תורה דארף טראגן א מענטש, שנאמר ראשית חכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, איז דא דא א גרסה ללומדים לא נאמר, ס'שטייט נישט עס איז גענוג צו לערנען אלא לעושיהם, ס'איז דא עפעס א געוויסע עשייה וואס דארף דא געשען, לעושים לשמה ולא לעושים. שלא לשמה. כל העושה שלא לשמה, איינער וואס לערנט שלא לשמה איז נוח לו שלא נברא, איז בעסער ווען ער ווערט בכלל נישט געבוירן, דא איז דא איינע פון די באקאנטסטע תוספות'ער אין ש"ס, א תוספות פרעגט, אז אונז האמיר דאך די באקאנטע גמרא פון לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה פארוואס זאגסטו מיר דא אז נוח לו שלא נברא און תוס' ענטפערט די באקאנטע תירוץ אז ס'דא שלא לשמה, א מענטש לערנט מפני הכבוד, פיין דאס איז א גוטע זאך, ער לערנט ער איז מחשיב אז תורה איז א גוטע זאך, ער לערנט מפני הכבוד, איין טאג וועט ער אנקומען ס'זאל זיין לשמה, א מענטש לערנט לקנטר יענעם אויסצושטעכן די אויגן, דאס איז שוין א השחתה און אויף דעם זאג איך דיר אז נוח לו שלא נברא. מרגלא בפומיה דרב, לא כעולם הזה העולם הבא, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה ורביה, ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלעס וואס אונז ווייסט מען דא, ס'איז ממש א אנדערע וועלט דארט, נאר צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר, שטייט פסוק ויחזו את האלוקים, מ'האט געזען דארטן דעם אייבערשטן ויאכלו וישתו, און די שביעה, די זאטקייט איז געווען אזוי ווי כאילו. מען האט געגעסן און מען האט געטרינקן אבער אוודאי נישט געווען קיין געהעריגע אכילה און שתיה און די מפרשים זאגן אז רב קומט מחייב זיין איינמאל דו פארשטייסט אז יענע וועלט איז נישטא קיין אכילה עס איז נישטא קיין שתיה עס איז א נשמה איז אויף א הויעכע מדריגה און איז נהנה מזיו השכינה דארפסטו דיך דא אויף די וועלט צושטעלן אז ס'זאל זיין א כלי קיבול צו קענען זוכה זיין צו די השגות. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, אונז וואלט, א פרוי וואלט מען אפשר געמיינט אז זי איז ווייניגער, זי האט נישט קיין לימוד התורה, זי האט נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, זי האט נישט די אלע גרויסע שלימות'ן וואס מען האט דא געהאט פון תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים וכו' וכו', איז די תירוץ איז אז ניין, פרויען באקומען א גרעסערע גן עדן מער ווי מענער, שנאמר, און אפילו זיי זענען נישט אין בית מדרש א גאנץ טאג, שנאמר, שטייט פסוק נשים שאננות, קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי. רש"י זאגט די לימוד איז פון שאננות און בוטחות. שאננות און בוטחות זענען צוויי גרויסע הבטחות וואס מען זאגט פאר א פרוי, און מען טרעפט נישט די לשון פון שאננות און בוטחות אויף מענער, איז אויף דעם זאג איך אז גדולה זייער שכר איז גרעסער. אמר ליה רב לרב חייא נשים במאי זכין, אויף וואס זענען פרויען זוכה? ווי ס'איז דא זייער אסאך מפרשים אויף די גמרא, באופן כללי ארבעט אלעס בערך אויפן זעלבן גאנג, אז די קשיא איז במאי זכין מצד דעם זכות התורה, אוודאי האבן פרויען זייער אסאך זכותים, זיי האבן מצוות עשה שלא הזמן גרמא, זיי האבן לא עשה, זיי האבן ריזיגע חלקים פון תורה וואס איז זיי נוגע, באט למעשה די גרויסע זכות התורה האבן זיי נישט, און אויף דעם איז די שאלה ווי האבן פרויען די סגולת התורה, און עס איז דא געוויסע זאכן וואס מ'קען נאר זוכה זיין דורך תורה, אויף דעם איז די תירוץ אז זיי האבן אויך די סגולת התורה, און די גמרא רעכנט אויס דריי זאכן, באקרויי בנייהו לבי כנישתא, זיי נעמען די קינדער אין בית מדרש אריין, און ווי די די מפרשים זאגן אז א פרוי איז מער מצוי בבית, דער מאן איז געגאנגען ארבעטן, אמאל פלעגט מען אפשר אפילו אינגאנצן אוועק פארן, איז זי געווען די וואס האט זיך געפארעט אז דאס קינד זאל אנקומען אין בית מדרש, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, זיי שיקן די מענער אין בית מדרש אריין, רבינו יונה שרייבט אין שערי תשובה מוסר פאר א פרוי, זאגט ער אז די מאן קומט אהיים פון די ארבעט ביינאכט און דו זעסט ער גייט ליידיג, שיק אים אין בית מדרש אריין, איך ווייס נישט צו א שלום בית רבי וואלט דאס היינט גע'עצה'ט פאר א פרוי, אבער אזוי זאגט די רבינו יונה אז ס'דא אן ענין, פארשטייט זיך מ'קען עס טון בדרכי דרכי נועם אז אפשר קען איך דיר, דו פילסט דו האסט נישט קיין צייט אפשר קען איך איבערנעמען עפעס א טעסק, ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען מחזק זיין א מענטש צו גיין אין בית מדרש אריין און עס נישט טון אויף א אויף א אגרעסיוו וועג וואס וועט נאר ארבעטן אויף פארקערט, איז ונטרן לגברייהו עד דאתו מבי רבנן דאס איז די דריטע זאך אז פרויען געבן רשות פאר די מענער צו פארן לערנען אין א צווייטע שטאט, ס'איז א מורא'דיגע סעקריפייס פאר א פרוי אז די מאן לאזט איר איבער, און אין דעם זכות וואס זיי לאזן גיין ללמוד תורה בעיר אחרת, ווי רש"י זאגט, און גיין קונה זיין תורה, איז אין דעם זכות האבן זיי אויך די די זכות התורה. לאמיר נאך לערנען נאך איין שטיקל, כי הוו מפטרי רבנן מבי רב אמי, ואמרי לה מבי רב חייא, אמרי ליה הכי האבן זיי זיך געזאגט צווישן זיך, ווען תלמידים זענען אוועק געגאנגען פון פון בית מדרש עולמך תראה בחייך זאגט רשי זאלסט האבן אלעס וואס דו דארפסט, ואחריתך לחיי עולם הבא זאלסט זוכה זיין צו עולם הבא ותקותך לדור דורים, גוטע דורות לבך יהגה לבך יהגה תבונה פיך ידבר חכמות לשונך ירחיש רננות ירחיש איז אויך א לשון פון מרחשן פון פון פון שעפטשען, עפעפיך יישירו נגדך די אויגן זאלן דיר זיין לעכט זאלן דיר זיין זאלסט האבן א קלארקייט אין דיינע אויגן עיניך יאירו במאור